באוואוסט איז די שאלה, אסאך פרעגן דאס, וואס איז פשט פון דעם אז דער הייליגער רבי ר' נחמן האט זיך אזוי פיל משבח געווען, גערעדט פון זיין גרויסקייט, גערעדט פון די גרויסקייט פון די תורה זיינע, פון די השגות זיינע, פון די גרויסקייט פון די נשמה זיינע. לכאורה ס'שטימט נישט אביסל מיט דעם רוח פון ענווה ושפלות. אבער אין די אמת'ן איז עס זיכער דאס געבויעט מיט'ן יסוד פון אמונת חכמים, און מיר גלייבן אז די גרויסע צדיקים אזוי ווי דער הייליגער רבי ר' נחמן, און נישט נאר ער, מען טרעפט עס ביי נאך צדיקים מזמן התנאים והאמוראים, גאונים, ראשונים, וואס צדיקים האבן גערעדט פון זייער גרויסקייט, ריכטיג ביי ר' נחמנ'ן זעט מען עס אסאך מערער. מיט א גרעסערן פארנעם. ס'איז שוין אפילו ארויס א ספר וואס האט מלקט געווען די אלע עניינים וואס צדיקים האבן גערעדט פון זייער גרויסקייט. באוואוסט, איינע פון די זאכן, לכל הפחות איינע פון די הסברים, די גמרא זאגט אז א תלמיד חכם ווען ער קומט אין א פלאץ וואס מען קען אים נישט, מעג ער זיך משבח זיין. כדי מען זאל וויסן אז ער איז א תלמיד חכם און ער קען העלפן, ער קען געבן א עצה, ער קען אויסלערנען. מ'דארף האבן כבוד התורה פאר אים, ס'איז נישט קיין גאוה, ווייל מ'קען אים דאך נישט, מקום שאין מכירים אותו. ס'איז נישטא קיין גרעסערע מקום שאין מכירים אין די גדולת הצדיקים אזוי ווי דא אין עולם הזה. זיי ווייסן, זיי זעען, זיי האבן משיג געווען, זיי האבן א מורא'דיגע קרבת אלוקים, אבער דא ווייסט מען גארנישט פון דעם. זיי דארפן זיך באווייזן, זיי דארפן זיך ארויסווייזן, זיי דארפן רעדן פון זיך, כדי מען זאל וויסן וואס זיי האבן, וואס זיי קענען פארקויפן, וואס זיי קענען אונז געבן, וואס פאר א עצות, וואס פאר א תיקונים. ס'אזוי ווי איינער זאל אריינגיין צו א גרויסער פראפעסאר, צו א גרויסער דאקטער, צו א גרויסער מומחה אין עפעס א ענין וואס ער דארף זיך ארויסהעלפן דורך אים. ער וועט אריינגיין ביי זיין משרד, ביי זיין אפיס, און ער וועט זען, אה, יענער שטייט אויפן וואנט האט ער געשריבן, האט ער געלייגט אלע דאקומענטן, יא, אלע. זאכן אלע וואס ער האט באקומען ציונים פון די פלעצער וואס ער האט געלערנט מען שרייבט די גרויסקייט זיינע וועט יענער זאגן אה דאס איז א גרויסער בעל גאוה איך גיי נישט גיין צו אים איז דאך א טיפשות צו זאגן אזוי פארוואס לייגט ער עס אויפן וואנט פארוואס הענגט ער עס אויף די אלע שבחים ווייל ער זאגט דיר זעסט דו קומסט צו מיר זיך ארויסהעלפן אין וואסער ענין ס'זאל נאר זיין איך בין א מומחה מען איז מעיד אויף מיר אין הכי נמי. דארטן רעדט מען א צווייטער איז מעיד אויף אים, אבער ס'איז די זעלבע ענין, ווייל דא איז נישט דוקא ווער זאל מעיד זיין, ס'איז דא אמאל וואס צדיקים זענען מעיד אויף אנדערע צדיקים, אבער דא ער אליין, דער צדיק, די גרויסע צדיקים וואס זיי זענען בשליחות, אזוי ווי נביאים, א נביא וואס איז כובש נבואתו חייב מיתה, זענען אזוי ווי נביאים, אזוי ווי שליחים, זיי דארפן מודיע זיין וואס זיי קענען ארויסהעלפן כלל ישראל. דער הייליגער בעל שם טוב האט אמאל געזאגט א מורא'דיגע משל אויף דעם. ווייל אסאך מאל קען אים אריינגיין א מחשבה, אבער וואס איז מיט גאווה? ס'שטייט שוין אין הייליגע ספרים פון ר' נחמן פון נאך צדיקים, מיר האבן נישט קיין השגה וואס דאס מיינט ענווה באמת, ווייל ענווה מיינט נישט קיין קטנות המוחין, ענווה מיינט א מורא'דיגע גדלות המוחין, ענווה מיינט א מורא'דיגע השגה פון השגת אלוקות, ווי ר' נחמן שרייבט אין עטליכע פלעצער אין ליקוטי מוהרן, בפרט תורה ק ל ה, משה רבינו איז געווען א עניו מכל, מאוד מכל האדם ווייל ער האט משיג געווען מ"ט שערי בינה, וואס מער מען דערהערט מער גדולת השם, וואס מער מען זעט די גרויסקייט פון דעם אייבערשטן, דעמאלטס קען מען שפירן די קליינקייט פון זיך און מען האט נישט קיין שום הרגשה פון גאווה, פון התנשאות ווען מען רעדט פון זיך, ווייל וואס זיי אליין רעדן פון זיך ווייסן זיי ווי ווייט זיי זענען, ווי גרויס איז דער רבונו של עולם, וויפיל השגות אלוקות איז נאך דא, איז באוואוסט א משל דערויף פון דעם הייליגן בעל שם טוב אויף דעם. וואס דער בעל שם טוב פרעגט לכאורה איז דא עפעס א סתירה, מצד אחד קען מען זען דעם זעלבן צדיק אין די זעלבע מינוטן אין די זעלבע שעות, ער רעדט פון זיין גרויסקייט, און מצד שני וויינט ער אז ער ווייסט נאך גארנישט, זיי מחליט אדער דו ווייסט אדער דו ווייסט נישט, אדער ביסט גרויס אדער ביסט נישט גרויס. זאגט דער הייליגער בעל שם משל למה הדבר דומה, אז א מענטש זאל. פארלוירן ווערן אמאל אין א וואלד און ער וויל ארויסקריכן ער קריכט נישט ארויס און מיט קומט ער צו צו א פלאץ וואס ער זעט דארטן אז ס'איז דא א לענגער פעלד וואס דער גאנצער פעלד דער גאנצער מרחב די גאנצע זאך איז אנגעפאקט מיט אבנים טובות ומרגליות און וואס מער ער גייט אריין טיפער און טיפער זעט ער נישט נאר אז ס'ענדיגט זיך נישט נאר ס'ווערט בערגעלעך און וואס מער טיפער ווערט דאס גרויסע בערג פון אבנים טובות ומרגליות און זאגט ער צו זיך צום סוף נו איך דארף דאך קומען צום ישוב. הייבט ער אן צו גיין אויף צוריק, אבער ס'איז דאך אזויפיל שפע איז דא דא, נעמט ער מיט זיך, ער לייגט אריין אין אלע קעשינעס, ער בינדט צו צו אלע פלעצער וואס ער קען נאר, צו זיינע הארעלעך, ער שלינגט איין אבנים טובות ומרגליות, און ער גייט און ער גייט, ביז ער קומט אן צום ישוב. ער קומט צום ישוב, ער הייבט אן צו ארויסברענגען, און באווייזן וואס ער האט, איז אלע זאגן פאר אים, וואו, אזא גביר אדיר, א מיליארדער! און ער האלט אין איין זאגן איך האב גארנישט, איך בין א גרויסער ארעמאן, און אלע זאגן דער מענטש איז משוגע געווארן פון רוב עשירות, און וואס דער אמת איז, זאגט דער הייליגער בעל שם, וואס מער ער באווייזט דיר אז ער האט, ווייסט ער אז ער האט נאך גארנישט, ווייל ביחס וואס ער האט געזען, וואס ער האט משיג געווען, וואס ער שפירט, גדולת, די גרויסקייט פונעם אייבערשטן, די גרויסקייט פון השגת אלוקות, די גרויסקייט פון נשמות ישראל, די גרויסקייט פון חסדי השם, וויפיל ער וועט דיר דערציילן און וויפיל ער וועט רעדן בשבחו וואס ער האט געזען איז נאך גארנישט ביחס וואס איז נאך דא. ווען די הייליגע צדיקים וואס זענען זיך משבח האבן נישט קיין שום הרגשה פון קיין גאוה און פון קיין התנשאות. ס'איז א שליחות וואס זיי קומען איבערגעבן פאר נשמות ישראל פאר די גאנצע וועלט. גלייב מיר ביי דעי ווארט, גלייב אז איך בין א צדיק אמת ווייל איך קען דיר העלפן, איך בין א גרויסע דאקטער, א גרויסע פראפעסאר, איך בין א גרויסע מומחה, איך קען אויסגיין און מתקן זיין די נשמה דיינע. זאל דער אייבערשטער אונז העלפן מיר זאלן עס ארייננעמען ביי אונז אין מוח, אז כל דבריהם אמת וצדק, און לערנען זייערע ספרים, מקיים זיין זייערע עצות, גיין אין זייערע וועגן, און געהאלפן ווערן מתוקן ווערן אזוי ווי די צדיקים קענען טאקע אונז העלפן.